זאגט די הייליגע גמרא אויף דף סג עמוד א' אינמיטן פון די ברייטע שורות אמר רב טבי אמר רב יאשיה דער עולם האט עס אז מער אידן האלטן מיט דארף מען מער סייעתא דשמיא דער אייבערשטער אריינלייגן די ריכטיגע דיבורים עס איז דא א פינטל דארט דער עולם האט עס מ'געענדיגט דעם פסוק וכסף תועפות לך זאגט די הייליגע גמרא אמר רב טבי אמר רב יאשיה כל המרפה עצמו מדברי תורה א מענטש נאך פון דברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה, ס'קומט חס ושלום א שווערע טאג, איז אין בו כח לעמוד ביום צרה, די תורה געבט פאר א מענטש רעזיליענס, ס'געבט פאר א מענטש א כח זיך צו דערהאלטן, שנאמר, שטייט א פסוק, התרפית ביום צרה, צר כחכה, אז התרפית איז א לשון פון מרפה זיין פון נאכלאזן, איז ביום צרה צר כחכה אז ס'וועט זיין ענג דיין כח. אמר רב אמי בר מתנה אמר שמואל, ואפילו מצוה אחת, נישט נאר. אז א מענטש וואס איז מרפה מדברי תורה נאר אפילו א מענטש לאזט נאך איין מצוה שנאמר התרפית מכל מקום אז ס'מאכט זיך א געוויסע הזנחה ס'מאכט זיך א געוויסע א שוואכקייט און שפירט זיך עס תיכף ווען ס'קומט א שווערע מינוט זאגט די הייליגע גמרא ווייטער אמר רב ספרא האט רב ספרא געזאגט אזוי רבי אבהו הוה משתעי רבי אבהו פלעגט פארציילן אזא מעשה. כשירד חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה ווען חנינא דער נעפיו פון רבי יהושע איז געגאנגען פון ארץ ישראל לגולה קיין בבל היה מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ אפילו ער'ט נישט געהאט קיין בית דין נישט געהאט קיין סנהדרין געהעריג און על כל פנים נישט ווי ס'דארף צו זיין ווי ס'דארף צו זיין אין ארץ ישראל רשי ברענגט א דרש פון לשכנו תדרשו אז כל דרישות שאתה דורש לא יהיה אלא בשכנו של מקום אז דווקא אין ארץ ישראל דארט קען מען מעבר זיין די שנים דארט קען מען מאכן עיבור יאר איז ער'ט עס געטון אין בחוץ לארץ איז די חכמי ארץ ישראל זענען געווען זייער ברוגז שגרו אחריו שני תלמידי חכמים האט מען געשיקט צוויי תלמידי חכמים וועלכע צוויי תלמידי חכמים ר' יוסי בן כיפר און בן בנו של זכריה בן קבוטל א אייניקל פון זכריה בן קבוטל. און מען האט זיי געשיקט צו פארהאנדלען מיט דעם חנינא אז ער זאל אויפהערן מעבר זיין שנים בחוץ לארץ. פארציילט די גמרא ווייטער, כיוון שראה אותם, חנינא האט באגריסט זיינע געסט, די צוויי תלמידי חכמים וואס זענען געקומען פון ארץ ישראל, אמר להם, האט ער געזאגט צו זיי אזוי, למה באתם, פארוואס זענט עטס געקומען, אמרו ליה ללמוד תורה באנו. זיי האבן נישט תיכף געוואלט אויסזאגן דעם אמת פארוואס זענען געקומען, אז זיי זענען געקומען אים צו קריטיקירן, זענען געקומען אים אפשטעלן האבן זיי אים געזאגט קודם בויט מען א רילעישאנשיפ ללמוד תורה באנו זענען געקומען מיט רעספעקט און זענען געקומען לערנען תורה הכריז עליהם אנשים הללו האט ער זיי זייער ווארעם אויפגענומען און האט זיי באגריסט און ער זאגט זיי אז די מענטשן די די געסט וואס זענען געקומען גדולי הדור הם זיי זענען גרויסע תלמידי חכמים פון ארץ ישראל ואבותיהם שימשו בבית המקדש און זייערע זיידעס האבן משמש געווען בבית המקדש דאס גייט ארויף אויף זכריה בן קבוטל וואס מען האט דאך געזאגט אז איינער פון די צוויי תלמידי חכמים זענען געווען זיינע אייניקלעך כאותה ששנינו איז ווי אונז האבן געלערנט אין א משנה זכריה בן קבוטל אומר הרבה פעמים קריתי לפניו בספר דניאל צו יום כיפור ביינאכט האט מען זיך געוואלט אויפהאלטן דעם כהן גדול ער זאל נישט טמא ווערן איז פלעגט מען אים פארליינען אינטערעסאנטע זאכן און מען האט אים פארגעלערנט איז דער זכריה בן קבוטל געווען איינער פון די פון די אידן וואס האבן פארגעלערנט פארן כהן גדול בספר דניאל סאו דאס ברענגט ער דא ארויס אז דער איד איז א גרויסער יחסן ער איז אן אייניקל פון א איד וואס האט משמש געווען בבית המקדש, פארציילט די גמרא ווייטער, נאכדעם וואס עס האט זיך שוין געמאכט דא אזא שטיקל רילעישאנשיפ, זיי האבן שוין אויפגעבויט זייער רעספעקט אין די אויגן פון חנינא, איז התחיל הוא מטמא והם מטהרים, יעדע זאך וואס ער האט גע'פסק'נט האבן זיי זיך געדינגען, הוא אוסר והם מתירים.

איינמאל ס'גייט ארויס אויף א מענטש א שם טוב, איינמאל א זאך בויט זיך א ברענד, ס'צעפאלט נישט פון איין מינוט צום צווייטן, ממילא, די דעמעדזש איז דאן, דו האסט געזאגט אויף אונז אז אונז זעמיר פון די גדולי הדור, אונז זעמיר יחסנים, דו קענסט עס אונז נישט אין איין מינוט דיסמיסן. אמר להם, אויב ער געזען אז ער האט א פראבלעם מיט זיי, האט ער זיי געפרעגט, מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים, אני אוסר ואתם מתירים, פארוואס יעדע זאך וואס איך פסק'ן, פסק'נט עטץ פארקערט? אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ, דו טוסט א זאך וואס מען טאר נישט טון, דו ביסט מעבר שנים אין חוץ לארץ, וואס דאס איז א זאך פון לשכנו תדרשו, לשכנו תדרשו, דאס איז א זאך וואס מעג נאר געשען אין ארץ ישראל, אמר להם ר' עקיבא בן יוסף, היה מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ, אמרו לו, הנח ר' עקיבא, שלא הניח כמותו בארץ ישראל, ר' עקיבא אליין, ער איז געווען דער גרעסטער גדול אין חוץ לארץ, על כל פנים רש"י ברענגט א גמרא נהרדעא ס'איז א גמרא אז רבי עקיבא האט מעבר געווען שנים אין נהרדעא, על כל פנים ס'דא מראה מקומות אז רבי עקיבא פלעגט עס טון, אבער רבי עקיבא האט געהאט א טענה אז אין ארץ ישראל איז נישטא קיין גרעסערע תלמידי חכמים פון מיר, אמר להם האט ער געזאגט צו זיי דער חנינא אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל, ס'איז נישטא אין ארץ ישראל בזמני אויך נישט איינער וואס איז אזוי גרויס ווי מיר. אמרו לו, גדיים, שהנחת נעשו תישים, די תלמידי חכמים וואס דו האסט איבערגעלאזט אין ארץ ישראל, איז דו האסט זיי איבערגעלאזט אלס גדיים, אלס יונגע ציגן, נעשו תישים בעלי קרנים, זענען שוין געווארן גרויסע ערוואקסענע תישים מיט גרויסע הערנער, זענען גרויסע תלמידי חכמים. אין אנדערע ווערטער, בעצם ביסטו גערעכט. וואלסטו געווען, אזוי ברענגט ארטסקרול א פשט פון הרבי מסאטמאר, פון אגדות מהרי"ט, אז וואלסטו, געווען דער גדול הדור אזוי ווי רבי עקיבא, ביסטו גערעכט אז אז דו ביסט דער לשכנו תדרשו, דו האסט א רעכט אין חוץ לארץ צו גיין מעבר זיין דעם שנה, אבער וואס דו ווייסט נישט איז אז די אידן וועם דו האסט איבערגעלאזט אין ארץ ישראל זענען אויסגעוואקסן, זענען נאך אזוי גרויס ווי דו. והם טאקע די גרויסע בעלי תישים שגרונו אצלך זיי האבן מיר געשיקט צו דיר אז איך זאל דיך אפשטעלן, וכן אמרו לנו, אזוי איז די שליחות, אזוי האבן זיי געזאגט, לכו ואמרו לו בשמנו, גיי זאג זיי אין אונזער נאמען, אם שומע מוטב אויב הערט ער אונז צו און ער לאזט אפ פון זיין סדר צו מעבר זיין שנים בחוץ לארץ איז גוט, ואם לאו יהא בנידוי, מען וועט אים אריינלייגן אין נידוי, און די מוסר, די שליחות איז געגאנגען נישט נאר צו חנינא נאר פארן גאנצן ציבור אז מען זאל נישט נמשך ווערן נאך חנינא. ואמרו לאחינו שבגולה זאג פאר אונזערע ברידער אין בבל אם שומעין מוטב אויב זיי הערן צו צו אונז נישט אנצונעמען חנינא'ס רייד איז גוט ואם לאו איז יעלו להר קענען זיי ארויף גיין אויף א בארג אזוי ווי די סדר פון די עובדי עבודה זרה וואס פלעגן ארויף גיין אויפן בארג און דארט בויען במות, און אחיה רש"י זאגט אחיה געווען די ראש לבני הגולה געווען די גדול הדור, יבנה מזבח זאל ער בויען א מזבח לעבודה זרה, חנניה דאס איז אונזער חנינא, און רש"י זאגט ער איז געווען א לוי, ווייל אונז האמיר מקורות אז ר' יהושע איז געווען א לוי און ער איז דאך געווען א נעפיו פון ר' יהושע. איז ינגן בכינור ער זאל שפילן מיט א פידל ויכפרו כולם און זיי זאלן אלע לייקענען דעם באשעפער ויאמרו זיי קענען זאגן אין להם חלק באלקי ישראל פשט איז אויב נעמסטו נישט אן דברי חכמים אז עיבור החודש קען נאר זיין אין בבל קענסטו שוין גיין אינגאנצן או טי די דו האסט נישט קיין חלק מיט אידישקייט און און קענען גיין כופר זיין באלקי ישראל און די מעסעדזש איז געווען ארויסצוברענגען די מוראדיגע שארפקייט פון נישט אננעמען דברי חכמים און נישט אננעמען דברי חז"ל וואס איז ממש כפירה. פארציילט די גמרא מיד כל העם מיד געו כל העם בבכיה זיי האבן געכאפט דאס עסק און די גאנצע פאלק האט זיך גענומען וויינען ואמרו חס ושלום יש לנו חלק באלקי ישראל און ס'דא א ירושלמי וואס ירושלמי די צייט האט תשובה געטון און חנניה און חנינא חנניה ווי אזוי די נאמען דא איז האט אויפגעהערט טאקע מעבר זיין שנים בחוץ לארץ זאגט די גמרא יעצט וכל כך למה פארוואס טאקע אין אנדערע ווערטער, אונז האבן טאקע א דרש פון לשכנו תדרשו וואס זאגט אונז אז מען קען מעבר זיין שנים נאר אין ארץ ישראל, אבער אפשר איז דאס געזאגט געווארן דווקא ווען די בית מקדש איז קיים, אבער יעצט וואס מען איז אין גלות, חנינא, ער איז בגולה, די בית מקדש שטייט שוין נישט, איז אפשר מעג מען יא, דעם די תירוץ פון משום שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים אפילו שלא בזמן שבית המקדש קיים, דארף נאך אלץ עיבור השנים געשען דווקא מציון. פרעגט יעצט די גמרא א שאלה אזוי בשלמא הוא מטהר והן מטמאין לחומרא, ווען די צוויי חכמים זענען אנגעקומען אין די מחיצות פון חנינא איז זייער פיין אז זיי האבן גענומען זאכן וואס ער האט מטהר געווען און זיי האבן עס מטמא געווען ווייל ס'איז געווען לחומרא ס'איז נישט ארויסגעקומען אזא קלקול סך הכל האבן זיי געהייסן מחמיר זיין במקום ווי חנינא האט מיקל געווען אלא הוא מטמא ער זאגט אויף א זאך אז ס'איז טמא והן מטהרין און זיי זאגן והן מטהרין און זיי זאגן אז מען מעג יא, היכי הוי, ווי קענסטו טון אזא זאך והא תניא, אונז האבן געלערנט א ברייתא חכם שטימא אין חברו רשאי לטהר, אז א חכם זאגט אויף א זאך אז ס'איז טמא קען זיין חבר נישט גיין נאכדעם מטהר זיין, ס'איז דא וואס זאגן ממש אז ס'באקומט א דין ווי א חפצא של איסור, ס'איז דא כבר הורה חכם, ס'איז רובץ אויף די זאך, ס'איז א חלות, די זאך איז אסור יעצט. איז אסר אין חברו רשאי להתיר, מילא ווי קענען זיי דא גיין זיך דינגען מיט זיין פסק, ס'איז דאך דא א בפירוש'ע ברייתא וואס לאזט נישט, אויף דעם איז די תירוץ, קסברי כי היכי דלא נגררו בתריה, און אין א געוויסע זין קען מען זאגן ס'איז געווען ממש א עבירה לשמה, אזוי ווי אונז האבן געלערנט נעכטן, אוודאי איז עס געווען מורא'דיג פראבלעמאטיש, און אוודאי האט עס נישט געשטימט מיט די ברייתא, נאר וואס איז דען דא געווען א פראבלעם, מ'האט געדארפט ראטעווען כלל ישראל דלא נגררו בתריה זאלן נישט נאכגיין מיט א אומאויסגעהאלטענע וועג פון עיבור השנה עיבור החודש וואס איז געווען קעגן די חכמי ישראל קעגן די חכמי ארץ ישראל און פאר דעם אליין האבן זיי געדארפט טון א זאך אפילו וואס איז געווען בניגוד פון א ברייתא פארציילט די גמרא א מעשה אזוי תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה ס'איז געווען דארטן יבנה וחכמיה און זיי די סנהדרין איז אריבערגעגאנגען צו די שטאט יבנה און זיי זענען געזיצן ס'איז נישט געווען ממש אין א כרם נאר רש"י זאגט זיי זענען געזיצן אזוי ווי אין א כרם. שורות שורות תלמידי חכמים אזוי ווי א כרם א וויינגארטן איז אויסגעשטעלט מיט מיט שורות שורות פון וויינשטאק פארציילט די גמרא היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי יא האבן מיר געהאט דא וויפיל תלמידי חכמים רבי יהודה רבי יוסי רבי נחמיה רבי אליעזר איז פיר פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו זיי האבן אלע געדרשנט בכבוד פון די אכסנאים פון די גאסט הייזער וואס נעמען אריין תלמידי חכמים, זיי געבן צו עסן פאר תלמידי חכמים וואס זענען מכתת רגליים מעיר לעיר, תלמידי חכמים פלעגן ארום גיין וואנדערן צו מקבל זיין תורה פון זייערע רעבעס, און עס איז געווען די אכסנאים וואס פלעגן זיי אריין נעמען, האט מען גע'דרש'נט בכבודם, בשבחם, איז זאגט די גמרא ווייטער פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, די גמרא זאגט אז רבי יהודה האט ער פלעגט מרבה זיין בשבח פון די רוימיים, מילא האבן זיי אים געמאכט פאר ראש המדברים בכל מקום, איז האט ער אנגעהויבען גע'דרש'נט אזוי בכבוד, בכבוד תורה, האט ער געדרשנט ודרש, שטייט א פסוק ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה, די מעשה איז געווען דארט ביי די עגל, און משה רבינו איז דעמאלטס ארויס געגאנגען, זיך אפגעשיידט פון די אידן און געגאנגען וואוינען אינדרויסן, אינדרויסן מחוץ למחנה, איז זאגט די גמרא והלא דברים קל וחומר מה ארון השם, שלא היה מרוחק אלא שנים עשר מיל, די גמרא מאכט א חשבון אז פון איין פון מחנה ישראל ביז די אנדערע עק פון מחנה ישראל וואס די אידן האבן געהאט אין מדבר איז נישט געווען ווייטער פון שנים עשר מיל, מיילא די ווייטסטע וואס א איד האט געדארפט גיין כדי צו קענען לערנען תורה יעצט מיט משה ווען משה איז געווען ונטה לו מחוץ למחנה איז געגאנגען אינדרויסן געווען י"ב מיל אפילו איך וואוין אין די אנדערע עק שטאט יא איז די ווייטסטע וואס איך דארף גיין איז י"ב מיל איז אמרה תורה והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד און די אוהל מועד מיינט מען יעצט משה רבינו'ס אוהל. איז אין די תורה רופט ער מבקש השם, ס'איז דאך א מורא'דיגע טיטל, מבקש השם, א י"ב מיל איז גאנץ א רבי'שן וואק, אבער ס'איז ס'איז נישט ארויף אין הימל, ס'איז נישט ווייס איך ווי ווייט, ס'איז סך הכל י"ב מיל. איז תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר, ממדינה למדינה ללמוד תורה, זענען מכתת רגליים, זיי מוטשענען זיך, עס קומט אן שווער, זענען גולה למקום תורה, על אחת כמה וכמה, עס איז זיכער אז א תלמיד חכם ווערט אנגערופן מבקש השם, און די רבי יודא'ס דרשה איז אויך א חלק פון דרש'נען בכבוד אכסניא, אז די די וואס נעמען אריין די תלמידי חכמים וואס גייען מעיר לעיר ממדינה למדינה, אז דו נעמסט אריין דעם מבקש השם, פארשטיי אליין, אז דו טוסט א געוואלדיגע חשוב'ע זאך. שטייט ווייטער אין פסוק ודבר השם אל משה פנים אל פנים. אמר רבי יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אני ואתה נסביר פנים בהלכה, איך וועל מאכן א שיינעם פנים פאר דיר און דו וועסט מאכן א שיינעם פנים פאר מיר, כביכול און ס'איז א פחד פון א גמרא, דער אייבערשטער דארף צוקומען אז משה זאל מסביר פנים זיין פאר אים בהלכה, נאר וואס דען די גמרא מיינט ארויסצוברענגן פאר אונז, אז מ'לערנט מיט א חברותא דארף עס אלץ זיין מיט א הסברת פנים, מיט א רעספעקט, מיט אהבה, פארוואס ווייל הדבק במדותיו, אז כביכול דער אייבערשטער האט אונז געוואלט ווייזן וויאזוי מען לערנט תורה איין איד מיטן אנדערן, איכא דאמרי כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשם שאני הסברתי לך פנים, איך האב דיך געוויזן א שיינעם פנים, ווען ס'איז געקומען צו לערנען תורה, כך אתה הסבר פנים לישראל, והחזר האהל למקומו, ביסט טאקע זייער ברוגז אז די אידן זענען נכשל געווארן אינעם חטא פונעם עגל, אבער ס'איז נישט קיין צייט זיך אפצושיידן פון כלל ישראל, נאר החזר האהל למקומו, גיי צוריק, גיי אוועק פון מחוץ למחנה, גיי צוריק ווי דו באלאנגסט. שטייט ווייטער פסוק ושב אל המחנה, דרש'נט די גמרא אמר רבי אבהו אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה עכשיו יאמרו הרב בכעס ותלמיד בכעס, ישראל מה תהא עליהם, ס'איז נישט קיין תכלית, דו זיצט דאך מחוץ למחנה, דער אייבערשטער איז ברוגז וועגן די חטא העגל, דער תלמיד איז ברוגז און ער גייט זיך וואוינען, משה רבינו גייט זיך וואוינען מחוץ למחנה, וואס וועט זיין מיט כלל ישראל? מען קען עפעס אפילו כלל ישראל האט געזינדיגט, מען קען עפעס לאזן כלל ישראל אויפן וואסער, נאר וואס דען אם אתה מחזיר האהל למקומו, אז דו גייסט צוריק צו דיין געהעריגע פלאץ איז מוטב ואם לאו, אויב נישט יהושע בן נון תלמידך איז משרת תחתיך ער נעמט דיר איבער, דאס הייסט נישט קיין רבי, א רבי וואס טשעקט ארויס ווען מען דארף אים, דאס איז נישט קיין רבי. און יהושע בן נון וועט דיך מוזן איבערנעמען והיינו דכתיב, ושב אל המחנה אז משה רבינו נאכדעם וואס ער האט געהערט די ווערטער איז ושב אל המחנה ווייל ער האט געוואוסט אז אויב נישט איז פארלירט ער פארלירט ער די רבנות און און זיין תלמיד יהושע נעמט איבער, אמר רבא אף על פי כן לא יצא הדבר לבטלה, אונז האבן שוין געהאט אין פריערדיגע בלעטער אז ווען דער אייבערשטער זאגט עפעס על תנאי געשענט עס סייווי שנאמר שטייט פסוק ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל, און איז שפעטער אויסגעוואקסן דער גרויסער יהושע בן נון דער מנהיג פון כלל ישראל ועוד פתח רבי יהודה דער זעלבער רבי יהודה דער ראש המדברים בכל מקום ועוד פתח רבי בכבוד תורה געדרש'נט נאך א פסוק ודרש געדרש'נט א פסוק אזוי שטייט אין פסוק הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם דער פסוק שטייט דארטן ערגעץ אין פרשת אין די סדר דברים און וואס הייסט היום הזה נהיית לעם וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל והלא אותו היום סוף ארבעים שנה היה מ'האלט דאך שוין נאך פערציג יאר אין מדבר, פערציג יאר נאך מתן תורה, וואס הייסט נהיית לעם? דרש'ט די גמרא א מורא'דיגע זאך ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני, א איד זעצט זיך לערנען עפענט א גמרא שפירט ער א מתיקות ער שפירט א התחדשות ער שפירט א שמחה אזוי ווי א חביבות אזוי ווי די ערשטע טאג וואס מען האט געגעבן די תורה תורה איז נישט קיין זאך וואס ווערט אלט איז אפילו מען לערנט דעם זעלבן בלאט גמרא ס'איז אלץ מיט א התחדשות ס'איז אלץ מיט א פרישקייט אלץ הערט מען דארט עפעס ניי אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו תדע א ראיה האסט שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית איז וערב אחד אינו קורא איין טאג האט זיך געמאכט אז ער האט נישט געליינט דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם כ'בין נישט אזוי קלאר צו רבי תנחום מיינט צו זאגן אז דאס איז די עקספיריענס פון א מענטש אז ער פילט ביי זיך אזוי ווי ער האט נאך קיינמאל נישט געליינט קריאת שמע אדער ס'איז אזוי חמור ווי שלא קרא קריאת שמע מעולם מילא אז ס'איז אזוי חמור זעסטו אז יעדן טאג איז א נייע וועלט און יעדן טאג איז איז כיום שניתנה מהר סיני. דרש'נט די גמרא די פסוק הס כת, הס איז א לשון פון עשו זאגט רש"י, כת איז א לשון פון כת, פון כיתות, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה, א מענטש זאל נישט לערנען אליין ער זאל מאכן כיתות און ער זאל לערנען, פארוואס לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה מען לערנט צוזאמען

שנאמר שטייט די פסוק ואשר חטאנו, דאס איז די המשך פונעם פסוק ואיבעית אימא מהכא, נאך א פסוק ווי מען זעט אז נואלו איז א לשון פון זינד, איז נואלו שרי צוען, און די המשך דארטן פונעם פסוק שטייט דארט התעו את מצרים, זעט מען נאך א ענין פון זינד. דבר אחר נאך א פשט אין דעם פסוק הסכת ושמע ישראל, וואס מיינט עס כתתו עצמכם, א מענטש דארף זיך צושטויסן, ער דארף זיך צובלוטיגן, ער דארף זיך פייניגן, ער דארף זיך. מתעמל זיין כתתו עצמכם על דברי תורה כדאמר ריש לקיש דאמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה מ'קען נישט קונה זיין קיין תורה פון זיצן אויף די רעקליינער עס קומט אן שווער מען דארף זיין קאמיטעד מען דארף זיין קאנסיסטענט מען דארף עס טון מיט א קביעות נאר אזוי קען א מענטש עפעס קונה זיין שנאמר שטייט א פסוק זאת התורה אדם כי ימות באהל דבר אחר א דריטע פשט אויב נישט א פערדע איז הסכת ושמע ישראל הס? קודם זאגט רש"י הער. הס, הס מיינט זיץ שטיל, זיץ שטיל הער אויס, און רש"י זאגט חזר עד שתהא שגורה בפיך, גיי איבער איינמאל גיי איבער נאכמאל, ואף על פי שאינה מיושבת לך, מ'מוז נישט אייביג אלעס פארשטיין זאגט רש"י, ואחר כך כתת, נאכדעם וואס מ'איז שוין גוט דורכגעגאנגען, ס'זיצט עס שוין גוט אין מויל, דעמאלטס קענסטו אנהייבן פרעגן קשיות און תירוצים, קודם קומט די בקיאות, די חזר'ן, די זיך פלאגן און נאכדעם קומט די די די כיתות די די די פרעגן קשיות און תירוצים, כדרבא דאמר רבא לא לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יהגה, קודם זאל ער לערנען און קענען מער זיך מתעמק זיין, זיך מתעמל זיין, אריינטראכטן, אמרי דבי רבי ינאי מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, כי מיץ חלב יוציא חמאה, אז פון חלב ווערט קעז אדער פוטער און מיץ אף יוציא דם, פון די נאז קומט בלוט, און מיץ אפים יוציא ריב, איז גייען מיר דרש'נען דעם פסוק אזוי, איז במי אתה מוצא חמאה של תורה, וואו טרעפט מען די פיינע פעטס פון תורה מי שמקיא חלב שיונק משדי אמו, דער וואס ברעכט אויס, דער וואס שפייט אויס די חלב. וואס ער האט געגעסן פון זיין מאמע, איז די מהרש"א זאגט אז ער שטויסט אראפ אלע מעשי ילדות פון זיך, אבער כפשוטו וויאזוי איך זעה עס איז אזוי ווי א לשון מ'זאגט א מענטש אז ער האט געגעבן פאר דעם זיין דם התמצית, ווען א מענטש לערנט תורה אז ער קומט אן ביז צו א פלאץ אז אפילו די מילך וואס ער האט זיין לעצטן טראפן כח, זיין לעצטן טראפן בלוט. ביז זיין מאמעס מילך איז געט דאס געט ער אוועק פאר תורה איז אזא מענטש די חזון איש האט געלערנט יעדן טאג עד כלות הנפש ווען ער איז צוזאמגעפאלן דעמאלטס האט ער פארקלאפט די גמרא. גייען מיר ווייטער מיץ אף יוציא דם וואס מיינט דאס א כל תלמיד שכועס עליו רבו זיין רבי כעסט אויף אים איז איז פעם ראשונה איין מאל ושותק און ער שווייגט ער ווערט נישט דערשראקן אז זיין רבי געט אים אביסל עטיטוד אז זיין רבי איז אביסל שטרענג צו אים זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור ומיץ אפים יוציא ריב דרש'נט די גמרא א כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושניה דער רבי בייזערט זיך כסדר אויף אים ושותק און ער שווייגט איז זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות וואס דאס שוין א העכערע מדריגה דתנן רבי ישמעאל אומר הרוצה שיתחכם א מענטש וויל זוכה זיין צו חכמה צו חכמת התורה וויל זיין קלוג יעסוק בדיני ממונות מען לערנט די דריי בבות, מען לערנט סוגיות אין חושן משפט, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, שהן כמעין הנובע, דארט די דעת פונעם מענטש שפילט דארטן א מורא'דיגע ראלע, די שכל, ס'ארבעט אלץ מיט זייער אסאך מושכלות, מיט זייער אסאך טיפע הבנות, און דאס איז כמעין הנובע אז א מענטש קען דארטן קונה זיין זייער אסאך תורה, אמר רבי שמואל בן נחמני, מאי דכתיב, וואס מיינט אין פסוק, שטייט א פסוק אזוי. אם נבלת בהתנשא, ואם זמות יד לפה, זאגט ער אזוי, כל המנבל עצמו על דברי תורה סופו להתנשא, נבלת, דער מענטש פארשעמט זיך, ער פרעגט, רש"י זאגט אז ער פרעגט אריין זיין רעבין, אפילו די חברים לאכן, לאכן פון אים, איז סופו להתנשא, אזא מענטש איז מצליח אין תורה, ואם זמם, רש"י זאגט אז זמם איז אזא א לשון פון א מויל שלאס, מען לייגט אויף א בהמה, ער שעמט זיך צו פרעגן, ער זיצט שטיל, אזא מענטש איז יד לפה, איין טאג וועט ער מאכן אזוי, אזוי ווי מען מאכט. ש, יד לפה, ווען א מענטש האט נישט וואס צו זאגן, לייגט ער די האנט אויפן מויל אז ער האט נישט, אז ער וועט נישט האבן וואס צו ענטפערן, פארוואס? ווייל מען פרעגט נישט, איז לא הביישן למד, אז מען פרעגט נישט איז מען נישט מצליח אין תורה, וועט די אייבערשטער העלפן זאלן מיר אלע קענען זיך מחזק זיין אויף תורה, און זיך ממית זיין באהלה של תורה, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.